זאגן א מחשבה וואס ס'וועט דא זיין שטיל. מ'איז דאך איצטער ביי די שבע ברכות פון משפחת גלוימאן, די ברידער, די שוואגערס האבן צוגעגרייט פאר אברומי און די מחותן, די לאנדא'ס אויכעט, יא, אלע אלע צוזאמען האבן צוגעגרייט די מחותן. ס'וועט דא זיין שטיל רבותי. זיין שטיל פון די פארענטשעס, האלאו שטיקל. מיר ווייסן אין ספרי פוסקים, ספרי הלכה, ספרי מנהגים, אז א גרויסע חלק פון מנהגי החתונה לערנט מען ארויס פון פרשת יתרו און מתן תורה. שוין אין מהרי"ל אבי מנהגי אשכנז איז דא עפעס פֿופֿצן זאכן וואס מען טוט ביי א חתונה פארדעם אינמיטן דעם נאכדעם און דער מקור איז ביי מתן תורה אין חזל געפינט מען שוין לשונות מען זעט כלל ישראל זינגט ארום אזוי די ניגונים פון אז די גאנצע מתן תורה, די מקור הייבט זיך אן אין דעם פסוק פון שיר השירים ביום חתונתו ביום שמחת לבו, יום חתונתו זה מתן תורה, איינע פון די מחשבות וואס מען קען פרובירן געבן א טראכט און טייערע מחותן, זיכער דארף מען דאך רעדן אויף א אופן וואס ס'זאל זיין עכט אביסל א שמחת חתן וכלה, אבער ממילא יא, מען מיינט דאך נישט חס ושלום נישט צו טשעפען, נישט נאר כדי צו עס ארויסברענגען אויף א שמחה'דיגע וועג, לכאורה פרשת יתרו די גרעסטע פרשה וואס ס'קען נאך זיין פאר משה רבינו. משה רבינו האט מצליח געווען ברענגען כלל ישראל נאך זיי ארויסנעמען פון מים ארויסנעמען פון מצרים אריבערפירן דעם ים סוף ער ברענגט זיי צו צו די גרעסטע פלאץ ער ברענגט זיי צו צו מעמד הר סיני וואס וואלט געווען לכאורה די בעסטע די שענסטע אז די גאנצע פרשה זאל הייסן פון נאמען פון משה רבינו די גאנצע פרשה גיבט מען א דרעי איבער און ס'רופט זיך אויף יתרו. אין הכי נמי. די ערשטע ווערטער פון די פרשה איז וישמע יתרו. אבער ס'שטייט דאך וישמע יתרו חותן משה. מ'קען מ'קען זאגן פרשת משה. משה רבינו דארף נישט האבן קיין פרשה אין די תורה אויף זיין נאמען. נח האט א פרשה אויף זיין נאמען. אפילו קרח האט א פרשה אויף זיין נאמען. להבדיל, להבדיל, אויף דעם איז דא שאלות. אפילו בלק. דא קומט א פרשה וואס די מעמד די מעמד הר סיני וואס דאס די גרעסטע זאך וואס משה רבינו האט אנגעברענגט גיבט מען א נאמען די פרשה אויף יתרו א גר וואס ער קומט אויב איך האב נישט קיין טעות איך געדענק נישט איצטער אויסעווייניג אבער וואס איך פרוביר טראכטן איצטער איך ווייס נישט אויב אין כל התורה כולו איז דא נאכאמאל א פלאץ וואס ס'ווערט דערמאנט א שווער חותן. אויב איך האב נישט קיין טעות איז דא חתנו, חתניו, חתנו, און די איינציגע פלאץ וואס ווערט דערמאנט א שווער איז היינטיגע פרשה, חותן משה, אז יתרו איז דער שווער. די חותן חו. אה נאכאמאל, יא איבער כעס אפאר מאל. חתן המלך. די חותן משה, מען רעדט דא וועגן א שווער. בדרך כלל. מיין שווער איז זייער א גרינגער מענטש, זייער א געשמאקער מענטש, מיט נישט קיין שווערער שווער, א גרינגער שווער, מ'האט שוין פריערט געהערט דא משפחת גראמאן, משפחת לאנדא, וואס טוט זיך, די געשמאקייט און די גוטסקייט, און אפילו די אלע זאכן, ווייסט דאך אסאך מאל מ'גייט אריין א צווייטע משפחה, איך האב געפרעגט מיין נתן, איך היה טבילת אש באוטובוס.

אזוי ווי מ'ווייסט איז דא כלה וחמותה אין חזל שוין כלה וחמותה איז אויכעט דא ענין פון א איידים מיט א שווער, א איידים מיט א שווער איז דא אסאך מאל אזעלכע זאכן וואס ער מישט זיך שוין ער קומט שוין מיין טייערער נתן דער טייערער חתן טראכט א רגע אריין משה רבינו'ס מצב ער האט חתונה געהאט טאקע מיט ציפורה ער האט געהאט א קשר מיט זיין שווער אין חזל אסאך סארטן מאמרי חזל איז דא וואס חגת אויף מיט יתרו מיט מיט מיט מיט אבער איצטער גיט א קום אן יתרו נאכדעם וואס משה רבינו האט געארבעט און געארבעט און געארבעט און מצליח געווען ארויסנעמען אידן פון מצרים צו אנדערע האלטן אז ס'געווען אסאך יארן וואס ער האט אים נישט געזען. ווייל ס'איז א גרויסע מחלוקת אין חזל ווען איז יתרו געקומען פאר מתן תורה נאך מתן תורה די גאנצע אריכות דארט אבער לאמיר זאגן יא לאמיר זאגן אפילו ער איז געקומען פאר מתן תורה איז א יאר צוויי דריי ווענט זיך וואס ער האט אים נישט געזען און משה האט געארבעט ביטער שווער ביז נאך קריעת ים סוף און ער ברענגט שוין כלל ישראל ביים בארג סיני אינמיטען גיט א קום אריין דער שווער און ער זאגט אים, האלא, טייערער איידים, נבול תבול, וועסט נישט קענען זיך אן עצה געבן, ער קומט דער עצה זאגער איז דא, דער שווער איז דא אין די בילד, וואס משה רבינו האט געקענט זאגן, מיין טייערע שווער, האלט זיך ביי די ראמען, איך בין משה רבינו, דו ביסט געווען זייער געשמאק ביי דיר, איך האב זיך געפייניגט דא אין מצרים, איך האב געברענגט אלע ניסים, העי, משה רבינו שטעלט זיך אוועק. און משה רבינו גלייך מקבל, דער אייבערשטער וויל, איך בין מקבל די זאך, און האט אנגענומען די זאך, און האט געמאכט שרי אלפים מיט שרי מאות שרי חמישים, ער איז מקבל די עצות פון דעם שווער, און טאקע אזוי אזוי האט זיך כלל ישראל געהאלטן, ער האט אוועק געשטעלט יתרו, מיט די עצות האט ער אוועק געשטעלט אויף לדורות עולם דער גאנצער מושג פון רבנים פון דיינים פון מורה צדק'ס, ווי מען צוטיילט כלל ישראל אויף חלקים, נישט נאר איינער ס'איז זיכער דא היערארכיע, דער נשיא, אבער נאך אלצדינג ווערט עס צוטיילט, ס'ווערט צושפרייט, דער יתרו, ספרים שטייט אז יתרו די אותיות יתור, און די אותיות יתור איז די זעלבע אותיות פון יותר, דער יתור וואס האט אויסגעקוקט אזא איבעריגע זאך, ער האט זיך געגעבן א כאפ אריין ביי מיר אינעווייניג, ער האט צוגעברענגט מער און מער, אבער די עיקר נקודה.

אבער זיי געזונט. איך רעד זיך צו עטס קענען מאכן אויך דער חתן. צו חייב אדם בכבוד חמיו. אוודאי אוודאי. חייב אדם בכבוד חמיו מדרבנן. עס קומט צו דאורייתא זאלט ער זאגן דאורייתא עפעס אנדערש. אבער געמיינט זיינע ענינים וואס האט געפאטערט יעצט. איז בעזר השם יתברך ווייל מיר ווייסן ברוך השם שטייט אין אדם אין אדם מעיד על בנו אין אדם מעיד על נחתום מעיד על עיסתו. אבער ווי זאגן חזל, דברים שעתידים להתגלות איז קען מען נישט אפנארן די גוטסקייט פון נתן די לב טוב און די ענווה און די שפלות, וועט זיכער ברענגען די זאך אז די נקודה וואס איז דא ביי מעמד הר סיני וואס ווי אזוי א איידעם פילט זיך מיט א שווער, ווי אזוי א איידעם ווערט אויסגעמישט צוזאמען מיט די משפחה פונעם שווער. וואס דאס איז די הכרת הטוב וואס מ'גיבט דא ארויסעט פאר משפחת גראמאן, פאר משפחת לאנדא, וואס האבן צוגעגרייט אזא שיינע שבע ברכות, מיט אזא מכובד'דיגע וועג, און דאס איז אלץ א חלק פון די גרויסקייט פון סיי פון דיין שווער סיי פון דיין שוויגער, דאס וועסטו זיכער האבן די כוחות צו קענען באווייזן די נקודה. כדי צו קענען אויפבויען דיין אידישע שטוב, דיין מעמד הר סיני, דיין קבלת התורה, דיין כדת משה וישראל, זאל שטענדיג זיין שלום, שלווה, אהבה ואחווה ורעות, נישט נאר צווישן דיר מיט דיין ווייב, נאר צווישן דיר מיט דיין שווער מיט דיין שוויגער, צווישן דיר מיט דיינע שווערס שוואגערס מיט דיינע שוועגערינס מיט די פעטערס מיט די אלע די גאנצע משפחה ארום און ארום.